אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט טא שמע, איך וועל זיך פושט זיין. האבן מיר געלערנט, אויב איינער האט געזאגט קונים יין שאני טועם השנה, ער אסר'ט אויף זיך וויין השנה, די יאר, נתעברה השנה, אז ס'איז געווען א עיבור יאר, אסור בה איז ער אסור ובעיבורה, אין דעם עיבור יאר איז ער אסור. דער רן זאגט דער חידוש איז אז ער האט געמאכט דעם נדר אין אנפאנג יאר, וואלט איך געוואלט מיינען אז ער זאל זיין אסור נאר צוועלף חדשים אזוי ווי רוב יארן לאזט ער מיר הערן אז ער איז אסור דרייצן חדשים, ווייל אויב ס'זאל זיך רעדן ער האט געמאכט דעם נדר ראש חודש שבט, איז דאך מער א פשיטא אז דעמאלט ווען ער זאגט השנה מיינט ער די גאנצע יאר, נאר איך דארף זאגן אז ס'רעדט זיך אין אזא אן אופן. היכי דמי, אין וועלכע לשון האט ער געמאכט דעם נדר? אילימא וועסטו וועלן זאגן כדקתני אזוי ווי דא ווערט דערמאנט, ער האט געזאגט השנה דיע יאר, למה לי למימרא, וואס דארף ער מיר דערציילן? עס איז א זיכערע זאך אז ער זאגט דיע יאר, מיינט ער אלעס וואס ווערט גערעכנט דיע יאר מיט דעם עיבור. אלא לאו מוז איך זאגן דאמר שנה, ער האט געזאגט שנה, אלמא זעט מען דאך שנה אי ביז ממעיקי, כהשנה דמי, ס'האט א דין ווי השנה, פארוואנען ווייס איך דאס? זאגט דער רן, ווייל אויב איך זאל זאגן עס האט א דין ווי שנה אחת, וואלט ער נישט געווארן גע'אסר'ט נאר צוועלף חדשים. ויום, דעמאלט ווען ער זאגט יום, נמי אויכעט כהיום דיניה, האט עס דעם זעלבן דין ווי א יום. זאגט די גמרא לא, ניין, פון דא נישט קיין ראיה לעולם דאמר השנה. אין אמת'ן האט ער געזאגט השנה. איי דו פרעגסט מיר ס'מער א פשיטא ער מיינט די גאנצע יאר? מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען הלך אחר רוב שנים איך זאל גיין נאך רוב יארן ולא אית בהו עיבור ס'איז נישטא קיין עיבור וואלט איך געוואלט מיינען ווייל אין צוועלף חדשים הייסט ביי מענטשן א יאר כאטש ער זאגט השנה זאל ער ווערן גע'אסר'ט נאר צוועלף חדשים. קא משמע לן לאזט ער מיר הערן איך זאג נישט אזוי. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, אמר ער האט געזאגט יין שאני טועם יובל, ער האט געזאגט ער אסר'ט אויף זיך וויין יובל, מאי, דער רן איז מסביר. נישט מען מיינט ר'האט געזאגט דאס ווארט יובל, ווייל אויב ר'האט געזאגט דאס ווארט יובל איז דאך מיר א פשיטא ווי יובל אחד האט עס דעם דין, דאך האב איך דאך פריער נישט פושט געווען די שאלה ביי יום אחד, און אויב ס'איז מיר א ספק ביי אן א ה' און אן א אחד און כ'בין מחמיר בין איך דאך דא זיכער אויכעט מחמיר. נאר דא רעדט זיך ער האט געזאגט יובל זה, ער האט געזאגט דעם יובל. וואס איז מיר דא די שאלה? אויב ר'האט געזאגט יין שאני טועם יובל זה דעם יובל מאי שנת חמישים די פופציגסטע יאר כלפני חמישים דאס איז אזוי ווי די פריערדיגע דאס איז נאך פון פריערדיגן יובל דעריבער ער האט געזאגט יובל זה איז ער אסור או אדער כלאחר חמישים. אז יובל הייבט איז שוין דער ערשטע יאר פון ווייטער תא שמע כ'וועל דיר פושט זיין דתניא מיר האבן געלערנט אין דער זאך פלוגתא דרבי יהודה ורבנן א מחלוקת אין דער זאך איז דא פון רבי יהודה מיט די רבנן שטייט אין פסוק וקידשתם איר זאלט הייליגן את שנת החמישים שנה די פופציגסטע יאר זאלט איר הייליגן ס'איז יובל זאג מיר אזוי, שנת החמישים אתה מונה, איך רוף דאס אן אז דאס איז די פופציגסטע יאר, ואי אתה מונה, און דו טוסט נישט אנרופן אז עס זאל זיין שנת חמישים אז דאס זאל זיין די פופציגסטע יאר, און אויכעט ואחת און איך זאל רופן די פופציגסטע יאר זאל זיין די ערשטע יאר פון יובל. שטייט דאך דא קלאר אז די פופציגסטע יאר ווערט גערעכנט צו וועלכע? צו פריער מכאן אמרו, פון דא האבן די חכמים געזאגט, יובל אינו עולה למנין שבוע, אז די יובל יאר ווערט נישט גערעכנט די ערשטע יאר פון דעם נייעם שמיטה, נאר יובל איז די פופציגסטע יאר, און די איין און פופציגסטע יאר איז די ערשטע יאר פון שמיטה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, ניין, אז יובל ווערט שוין גערעכנט צו דעם שפעטערדיגן, יובל עולה למנין שבוע, אז יובל ווערט גערעכנט צו דעם די ערשטע יאר פון די שפעטערדיגע שמיטה, קומט אויס אז ער זאגט, יובל ז, איז דאס די יובל איז אזוי ווי ראש חודש, איז דער ערשטער טאג איז ראש חודש, נאכער איז דער חודש, און ביי יובל איז אויך אזוי, לויט רב יהודה, ס'איז דא א יובל, און נאך דעם יובל איז דא נאך אַכט און פֿערציק יאר, אַכט און פֿערציק יאר, די יובל איז דער אנפאנג פון ווייטער, והא ראיה, די יובל ווערט גערעכנט די ערשטע יאר פון שמיטה, לויט רב יהודה פון איין יובל ביז דעם אנדערן, איז אינמיטן פארהאנען נאר אַכט און פֿערציק טעג. אמרו לו לר' יהודה, האט מען געפרעגט ר' יהודה, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק שש שנים תזרע שדך, זעקס יאר וועסטו באזייען דיין פעלד, ואין כאן אלא חמש, און יעצט אויך די פסוק ווייזט אויס אז שטענדיג מעג איך ארבעטן די פעלד פאר שמיטה זעקס יאר, און לויט דיר נאך די שמיטה וואס איז נאך יובל קען איך נאר ארבעטן פינף יאר, ווייל די ערשטע יאר פון שמיטה איז יובל קען איך נישט ארבעטן, און ווען עס קומט די זעקסטע יאר נאכער, עס גייט דורך נאך פינף יאר, עס קומט די זעקסטע יאר איז דאך ווידער שמיטה. אמר להם, האט רבי יהודה געזאגט צו די רבנים, לדבריכם לויט אייך איז גוט, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק אז אויב איר וועט פרעגן וואס וועט מען עסן, זאגט דער פסוק ועשת את התבואה, די תבואה וועט וואקסן, לשלש השנים, צו דריי יאר, וויאזוי איז דריי יאר? איז אזוי, די זעקסטע יאר, די תבואה וואס איך נעם אראפ דעם זעקסטן יאר, וועל איך נוצן דעם זעקסטן יאר פון ניסן, ביז תשרי ווייל ניסן טוט מען דאך אפשניידן די תבואה און אויך די שמיטה יאר, און אויך איצט די אכטע יאר ביז ניסן ביז וואנען איך נעם אריין די תבואה איז לויט אייך נאך הרי כאן ארבע אמאל דארף דאך וואקסן די די תבואה אויף פיר יאר ווייל ס'איז דאך ווייל לויט אייך נאך איז דאך די ניין און פערציגסטע יאר איז שמיטה. און די פופציגסטע יאר איז יובל, וועט דארפן דאך וואקסן תבואה אויף פיר יאר און וואס זאגט דער פסוק אויף דריי? ער האט נעהערט לויט רב יודא נישט די זעלבע זאך, לויט רב יודא אין די ניין און פערציגסטע יאר, די ניין און פערציגסטע יאר, גוט גוט גוט, זאגט ער אבער לויט אייך איז דאס שווער, אלא גיב א קוק, אלא איכא לאוקמא בשאר שני שבוע, מוזטו דאך טייטשן. אז דאס וואס שטייט אז ס'וועט וואקסן די תבואה אויף דריי יאר מיינט מען נישט יעדן שמיטה, ווייל אמאל דארף אויסקומען אז ס'דארף וואקסן אויף פיר יאר. דילי נמי די קשיא וואס איר פרעגט אויף מיר, איר פרעגט אויף מיר זעקס יאר ארבעט מען? איכא לאוקמא בשאר שני שבוע, דאס וועל איך איינלערנען אין אנדערע יארן פון שמיטה, אבער ביי דער ערשטער שמיטה קען מען נישט ארבעטן די פעלד נאר פינף יאר. רמ א, אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אויב איינער האט געמאכט א נדר נישט טרינקען וויין עד הפסח, מיינט ער צו זאגן עד שיגיע, ביז עס קומט פסח, און ווען עס איז פסח מעג ער טרינקען וויין. ווי איז אויב ער האט געזאגט מיט דעם לשון עד שיהא פסח, וואס האט ער געדארפט מוסיף זיין דאס ווארט שיהא, מיינט ער אז פסח איז ער אויך אסור. יעצט ווען ער האט געזאגט עד פני פסח זאגט ר' מאיר אז ער איז אסור ביז עד שיגיע, און ר' יוסי זאגט אז ער איז אסור פסח אויך. זאגט די גמרא, למימרא וועלן מיר זאגן די סברה פון מחלוקת ביז עד פני פסח, וואס ר' מאיר זאגט פסח איז ער מותר, און ר' יוסי זאגט פסח איז ער אסור, דרב מאיר סבר רב מאיר לערנט לא מעייל איניש נפשיה לספיקא, א מענטש ברענגט זיך נישט אריין אין קיין ספק, וואס הייסט עס? דאס ווארט ער זאגט עד פני פסח, וואס האט דער מענטש געטראכט? ער טראכט וואס איז די משמעות פון דעם לשון. און דאס ווארט עד פני קען אויך טייטשן אז מען מיינט ביז דער פנים פאר דעם ערשטן טאג פסח. איך קען טייטשן עד פני מיינט מען ביז פאר דעם לעצטן טאג. מיינט נישט דער מענטש זיך אריינצולאזן אין ספיקות, נאר דער מענטש מיינט זיכער ביז ווען? ביז פסח. יעצט ווידער ורבי יוסי סבר, און רבי יוסי זאגט מעייל איניש נפשיה לספיקא, קען זיין אז ער האט געזאגט אז די לשון האט ער געמיינט ביז די פאר די פני, ווייל יעדע שעה יעדע טאג. איז א פני פאר דעם אנדערן טאג, יעדע שעה איז א פני פאר דער אנדערע, ממילא אז איך זאג מעייל איניש נפשיה לספיקא, דעריבער מיינט ער צו זאגן ביז פאר דער לעצטער מינוט פון פסח. ורמינהי, איך דארף פרעגן אויף דעם א קשיא? מיר האבן געלערנט, מי שיש לו שתי כיתי בנות, איינער האט צוויי כיתות טעכטער משתי נשים פון צוויי פרויען. לאמיר געבן א משל, וועלן מיר א נאמען געבן די טאכטער. ער האט געהאט איין פרוי, רחל, האט ער געבוירן מיט איר צוויי טעכטער. איינע הייסט א'. און די יונגערע הייסט ב'. נאכער איז רחל געשטארבן, צו ער האט איר געגעט, האט ער גענומען א צווייטע פרוי, און ער האט אויך מיט איר געהאט צוויי טעכטער, איינע הייסט ג' און איינע הייסט ד'. איז אזוי, וועלכע ווערט אנגערופן גדולה? די גרעסערע. די א' איז די גרעסטע, זי הייסט גדולה שבגדולות. די בית אז איך וויל קען איך איר אנרופן קטנה ווייל לגבי די גדולה שבגדולות איז זי קטנה אבער איך וויל קען איך זאגן אז זי איז גדולה ווייל זי איז דאך גרעסער די בית פון די ג' די זעלבע זאך די ג' די גימל איז לגבי די ד' איז זי דאך גדולה, און דא רעדט זיך אין אזא פאל אז סיי די א' סיי די ב' סיי די ג' סיי די ד' זענען נאך געוועזן קטנות אדער נערות, אז דער טאטע האט רעכט ער זאל פאר זיי נעמען קידושין, אדער ס'קאן זיך אפילו רעדן זענען בוגרת'ן, נאר אלע האבן געמאכט א שליח דעם טאטן ער זאל נעמען פאר זיי קידושין. מי שיש לו שתי כיתי בנות, צוויי כיתות טעכטער, משתי נשים פון צוויי פרויען, ואמר ער זאגט, קידשתי את בתי הגדולה, ער האט מקדש געווען די גדולה, ואיני יודע ער געדענקט נישט, דאס געדענקט ער האט מקדש געווען א גדולה, ער ווייסט נישט, אם גדולה שבגדולות, צי די א'. אם גדולה שבקטנות, וועלכע איז דאס? די ג' גדולה שבקטנות, די גרעסערע פון די אנדערע כיתה, ואם אדער, קטנה שבגדולות, איז די ב' שהיא וואס איז גדולה גרעסער מן הגדולה שבקטנות, איז דער דין כולן אסורות דברי רב מאיר. ר' מאיר זאגט אלע זענען אסור, אחוץ די קטנה שבקטנות, די ד' די האט ער דאך זיכער נישט מקדש געוועזן, די רופט מען דאך נישט אן קיין גדולה. דער ב"ח איז גורס כולן אסורות חוץ מן הקטנה שבקטנות, דברי ר' מאיר. ר' יוסי אומר איז אלע אסור, איינע איז געווארן מקודש ער ווייסט דאך נישט וועלכע. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, כולן מותרות, אלע זענען מותר, חוץ מן הגדולה שבגדולות, ווייל רב יוסי זאגט אז אויב ער האט מקדש געווען גדולה, האט ער מקדש געווען די וואס איז זיכער גדולה, ווייל לא מחית איניש נפשיה לספיקא, און ביי אונז האלט רב יוסי פארקערט, א גאנץ פסח איז ער אסור, ווייל מחית איניש נפשיה לספיקא. אמר רב חנינא בר אבדימי אמר רב מוחלפת השיטה, איך דארף איבערבייטן די שיטה, איך דארף לערנען פארקערט, והא תניא, מ'האבן אזוי טאקע געלערנט, זה הכלל, דאס איז דער כלל, כל שזמן קבוע, דער זמן איז א קביעות'דיגער, ואמר און ער זאגט עד פני, איז רב מאיר אומר עד שיצא, ווייל רבי מאיר זאגט מחית איניש נפשיה לספיקא, ורבי יוסי אומר און רבי יוסי זאגט עד שיגיע רמ. זאגט די משנה עד הקציר, איינער האט געמאכט א נדר לאמיר זאגן ער זאל נישט טרינקען קיין וויין, און ער האט געזאגט עד הקציר ביז מען שניידט תבואה, אדער ער האט געזאגט ער מאכט דעם נדר עד הבציר ביז די צייט וואס מען רייסט וויינטרויבן, אדער ער האט געזאגט ער מאכט דעם נדר עד המסיק ביז דער צייט וואס מען רייסט אפ די זיתים, די איילבירטן, איז דער דין, אינו אסור, ער איז נישט אסור אלא עד שיגיע, ער איז אסור דעמאלט ווען עס קומט די צייט פון בציר, פון מסיק. פריער האבן מיר דאך געהאט אין דער משנה אז ס'איז דא א חילוק צי ער זאגט עד הפסח צי ער זאגט עד שיהא, אויב ער זאגט עד הפסח איז אסור עד שיגיע, ביז עס קומט פסח, פסח איז ער מותר, און אויב ער זאגט עד שיהא, ליגט אין דעם כלל פסח אויך, איז ער פסח אויך אסור. זאגט אבער דא די משנה, זה הכלל, זאלסט האבן דעם כלל, כל שזמנו קבוע, די צייט האט א קביעות, לאמיר זאגן וואס איז געשטאנען אין דער פריערדיגער משנה, פסח, ווייסט מען דאך וויפיל עס ציט זיך פסח, פסח ציט זיך אין ארץ ישראל זיבן זיבן טעג אין חוץ לארץ אכט טעג, ואמר און ער האט געזאגט עד שיגיע, אסור איז ער אסור עד שיגיע, אמר ער האט געזאגט עד שיהא, אסור איז ער אסור עד שיצא. דאס איז אלץ גערעדט געווארן אויב ער האט געזאגט ביז אזוין זאך וואס די זאך האט א זמן קבוע ווי איז אבער וכל שאין זמנו קבוע למשל ווי ס'ווערט פריער דערמאנט ער האט געזאגט עד הקציר איז דען דא א זמן ווי לאנג עס ציט זיך די שניידן די תבואה? אט קען אינמיטן רעגענען און דאן קען מען זיך נישט שניידן די תבואה, דארף מען איבערווארטן. יא, נאר מען רעדט רוב מענטשן, דאס מעסט זיך נישט מיט דעם יחיד, דאס טרעפט זיך מיט רוב מענטשן פון דעם ארט. איז בין אמר עד שיהא. סיי ער האט געזאגט עד שיהא, בין אמר עד שיגיע. צי ער האט געזאגט עד שיגיע, עד שיהא האט דעם זעלבן דין ווי עד שיגיע, אינו אסור, איז ער נישט אסור אלא נאר עד שיגיע, ביז ס'וועט קומען די זאך, כאטש ר'האט געזאגט עד שיהא, פארוואס? ווייל א מענטש אסר'ט זיך נישט אויף אזוין צייט וואס די צייט האט נישט קיין קצבה, מען ווייסט דאך נישט ווי לאנג ס'וועט זיך ציען דער קציר צי דער בציר צי דער מסיק. ווי וועט זיין ער האט געזאגט עד הקיץ. דאס ווארט קיץ, מיר רופן אן זומער רופן מיר אן קיץ. די ריכטיגע טייטש פון ווארט קיץ איז, ביז דער צייט וואס מען האקט אפ, ווייל דעמאלט אוי די צייט מען האקט אפ די פייגן מיט די הענט, מען רייסט אפ די פייגן פון דעם בוים, איז זאגן מיר דאך אז קיץ איז פארבונדן מיט די לקיטת תאנה, מיט דעם אפקלייבן די פייגן, איז אויב ר'האט געזאגט עד הקיץ, אדער ר'האט געזאגט עד שיהא הקיץ, און מיר זאגן מיר אז ר'איז אסור עד שיתחילו העם, ביז די מענטשן הייבן אן להכניס, אריינצוברענגען די פייגן בכלכלות אין די באסקעטס. ווייל מיר זאגן דאך אז קיץ מיינט מען די צייט ווען מען טוט אפרייסן די פייגן, פארוואס ווערט עס אנגערופן קיץ? ווייל קיץ איז די טייטש ווען מען רייסט אראפ מיט א האנט, איז אפילו ווען ער זאגט עד שיהא, זאגן מיר איז ער נאר אסור ביז דער צייט, ווייל מיר האבן דאך געזאגט פריער אין דער משנה, א יעדע זאך וואס האט נישט קיין זמן קבוע, יעדע זאך וואס מען ווייסט נישט ווי לאנג דאס וועט זיך ציען איז אפילו ווען ער זאגט עד שיהא איז ער אסור עד שיגיע. ווי וועט זיין ער זאגט עד שיעבור הקיץ? ער זאגט בפירוש ער אסר'ט אויף זיך וויין צו א אנדער זאך ביז ווען עס וועט דורכגיין די קיץ, דאס הייסט ביז ווען עס וועט דורכגיין די צייט וואס מען טוט רייסן די פייגן איז ער דעמאלט אסור, עד שיקפילו המקצועות, ביז וואנען מען וועט צוזאמענעמען די מעסערס און וועט זיי באהאלטן. מיר האבן דאך פריער געזאגט א קיץ מיינט מען מען רייסט מיט א האנט. די פייגן רייסט מען מיט א האנט, נאכער נאכדעם מ'האט עס אפגעריסן און מען וויל זיי פרעסן, מען וויל פון זיי מאכן. א עיגול טוט מען דארט אפשניידן פון זיי, אזוי האט צו זאגן די די שפיצן, די עוקצים, נוצט מען צו דעם א מעסער, מקצועות מיינט מען די מעסערס, נאכדעם ווערט ער עס אויך אנגערופן קציעות בדרך ווערן אנגערופן די פייגן, אויך פון דעם לשון פון דעם מעסער, אז מען באהאלט שוין די מעסערס איז דאך שוין א סימן אז עס האט זיך שוין געענדיגט, מען האט שוין אראפגענומען אלעס. פון דעם פעלד. דער רא"ש ברענגט אראפ א צווייטע טייטש אז מקצועות זאגט ער מיינט מען מחצלות די ראגאזשעס, דיע ראגאזשעס אויף וועלכע מען טוט טריקענען די פייגן אין פעלד, אז נאכדעם ווי מען האט שוין אריינגעברענגט די פייגן טוט מען צוזאמענלייגן דיע ראגאזשעס. ר"ן. עד הקיץ, צי ער האט געזאגט עד הקיץ, צי ער האט געזאגט עד שיהא הקיץ, דאס איז דאך א זאך וואס ס'איז נישט דא קיין באשטימטע צייט ווי לאנג דאס ציט זיך, איז ער אסור עד שיתחילו העם ביז די פאלק וועט אנהייבן להכניס אריינברענגען בכלכלות. קיץ, זמן לקיטת פירות תאנים, ס'איז די צייט ווען מען קלייבט די פייגן. וקרי ליה קיץ, דיע צייט רופט מען אן קיץ, לפי שקוצצין אותן ביד, ווייל מען טוט עס שניידן מיט די האנט, רייסן מיט די האנט, וקתני שטייט דא, דכיון דאמר עד הקיץ, אויב ר'האט געזאגט עד הקיץ, או עד שיהא. זאגן מיר עס איז דער זעלבער דין עד שיהא ווי עד שיגיע, ולא יותר דאס הייסט עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות ביז די מענטשן הייבן אן אריינברענגען אין די באסקעטס ולא יותר נישט מער ל איי, שטענדיג זאגט מען דאך עד שיהא מיינט מען די גאנצע צייט, איז דער תירוץ לפי שאין זמנם קבוע ווייל עס איז דאך נישטא קיין באשטימטע צייט ווי לאנג ס'וועט זיך ציען די רייסן פון די תאנים,

און דורך ווען מען ברענגט אריין די ענבים, נישט דאס מיינט מען, ווייל וויינטרויבן טוט מען נישט רייסן מיט א האנט, נאר מען טוט עס שניידן מיט א מעסער, און קיץ ווערט אנגערופן וואס מען טוט עס רייסן מיט א האנט. זאגן מיר אז מ'האט געזאגט עד הקיץ האט ער געמיינט ביז עס קומט די צייט וואס מען רייסט אראפ די פרוכטן מיט א האנט, ווען איז דאס? די צייט ווען מען רייסט די תאנים. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הנודר מפירות הקיץ, ווען איינער האט אויף זיך גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון דיע פירות פון קיץ, אין אסור איז ער נישט אסור אלא בתאנים, ער איז נאר אסור אין פייגן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, ענבים בכלל תאנים, אויב ער האט געזאגט פירות הקיץ מיינט ער נישט בלויז פייגן נאר ער מיינט אויך וויינטרויבן. מאי טעמא דתנא קמא, וואס איז דער טעם פון תנא קמא, אין זומער איז דאך פארהאנען סיי פייגן און סיי וויינטרויבן, פארוואס זאגט ער אז ער איז נאר אסור בתאנים? קסבר דער תנא קמא לערנט, ווען ער זאגט פירות הקיץ מיינט ער אזעלכע פירות וואס מען רייסט אפ מיט די האנט, תאנים, פייגן, מיקצצן בידא טוט מען אפרייסן מיט די האנט, אבער ענבים, וויינטרויבן, לא מיקצצן בידא ווערט נישט אפגעריסן מיט די האנט. דעריבער זאגן מיר אז ר'האט ווען ער האט גע'אסר'ט זיך פון פירות הקיץ מיינט ער נאר זיך צו אסר'ן פון דיע פירות וואס מ'רייסט מיט א האנט, דאס איז דאך נאר פייגן, איז ער אסור נאר אין פייגן. אבער רבי שמעון בן גמליאל סבר, רבי שמעון בן גמליאל לערנט, ענבים נמי, וויינטרויבן אויכעט, כי מירדדן, דעמאלט ווען עס ווערט אויסגעטריקנט דער עוקץ, די די צווייגל וואו ס'איז באהאפטן, דער אשכול וואו ס'איז באהאפטן צו דער צווייג, איז דעמאלט דארף מען אויך נישט האבן קיין מעסער, מיקצצן בידא, ווערט עס אויך אפגעריסן מיט די האנט, דעריבער ווערן וויינטרויבן אויך אנגערופן פירות הקיץ, ווייל וויינטרויבן פאסירט אויכעט מ'טוט עס רייסן מיט די האנט. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אויב ער האט געמאכט א נדר עד שיעבור הקיץ, ער אסר'ט אויף זיך וויין אדער פלייש ביז וואנען ס'וועט דורכגיין קיץ, איז ער אסור עד שיכפלו, ביז מ'וועט צוזאמנעמען און אריינלייגן המקצועות איין טייטש איז מ'עט נעמען די מעסערס און מ'עט זיי אריינלייגן אין זייערע ערטער אין זייערע נרתיק, און א צווייטע טייטש זאגט דער רא"ש מיינט מען אז מען צוזאמען קלייבן די ראגאזשעס די קארפעט ווי עס רופט זיך אהן אויף וועלכע מען טוט אויסשפרייטן די פייגן מען זאל זיי דארט טריקענען תנא האבן מיר געלערנט, מען מיינט נישט ביז אלע מענטשן וועלן שוין צוזאמען נעמען די מקצועות, נאר עד שיכפילו ביז מען וועט צוזאמען נעמען רוב המקצועות, די מערהייט פון זיי, רמ, כלכלה של תאנים.

מען מיינט נישט קיין באסקעט פון וויינטרויבן ווען מען דאס אריין ברענגען, משום דלא מיקצצי בידא, וויינטרויבן ווערט דאך נישט געריסן מיט א האנט, אלא על ידי סכין נאר דורך א מעסער, וההיא דעמאלט ווען מען נעמט מיט א מעסער, חתיכה מיקרי, דעמאלט ווערט עס נישט אנגערופן קיץ, נאר עס ווערט אנגערופן חתיכה. דעריבער זאגן מיר א קיץ מיינט מען ווען ס'ענדיגט זיך די תאנה, אדער ער זאגט עד שיגיע ביז עס הייבט זיך אהן די תאנה, די רבן שמעון בן גמליאל לערנט אז אז מען מאכט א נדר ער זאל נישט הנאה האבן פון פירות הקיץ איז ער אויך אסור פון וויינטרויבן, איי וויינטרויבן רייסט מען דאך נישט מיט די האנט, נאר ער זאגט ענבים וויינטרויבן כי מירדדן מקצצן בידא, וואס איז די טייטש? כשיבשו עוקצי ענבים, ווען עס ווערן אויסגעטריקנט עוקץ ענבים, עוקץ ווערט אנגערופן, איר זעט ביי א אתרוג איז דא א פיטום און די אנדערע טייל הייסט עוקץ, עוקץ רופט זיך אן דאס וואס איז באהאפטן צו דעם בוים, ווען דאס ווערט אויסגעטריקנט דארף מען נישט האבן קיין מעסער צו רייסן די וויינטרויבן, אף הן נקצצין ביד מיקרי ווערט דאס אויך אנגערופן, אז דאס ווערט אפגעשניטן מיט א האנט.